מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף פ ג עמוד ב'. לאמיר נעמען די גמרא זעקס שורות פון אויבן. אמר רב יהודה אמר רב, כל הגידין בשר. רב יהודה זאגט אז אלע גידין ווערן אנגערעכנט צו בשר. לאמיר עס אביסל בעסער פארשטיין. האבן מיר געלערנט אין די משנה אויפן פריערדיגן עמוד, העצמות והגידין והנותר ישרפו בששה עשר, האבן מיר געהאט עצמות זענען ביינער, האבן מיר געזאגט אינעווייניג דא מח, פאר דעם ווערט דאך די חלק דארטן נותר, איך קען דאך נישט צוברעכן דעם ביין, פארשטייען מיר די עצמות מוז מען גיין פארברענען, אדער אזוי ווי רב מרי האט געזאגט, וויבאלד ס'איז עפעס א שפעציעלקייט צו דעם, ס'איז א נותר, ס'טראגט נותר, אקעי, דאס איז געווען די נעכטיגע גמרא. שפעטער האט מען געהאט גידין. די שאלה איז וואס מיינט גידין? מיינט גידין פשוט א נארמאלע גיד, דאס איז בחיוב אז דו מוזט עס גיין פארברענען? אדער מיינט עס עפעס אנדערשט, וואס די גמרא גייט היינט רעדן? שפעטער האט מען געהאט נותר, וואס דאס איז געווען די דריטע זאך, איך האב איבערגעלאזט די פלייש. איך האב א זאך וואס באמת האב איך געדארפט עסן, האסט עס נישט געגעסן, אויב אזוי ווערט עס נותר דעם קומענדיגן אינדערפרי מוזט עס גיין פארברענען. איז די גמרא וויל יעצט פארשטיין די גידין חלק וואס רעדט מען דארטן? וואס מיינט גידין וואס רעדט מען דארטן וואס די מעשה איז אמר רב יהודה אמר רב זאגט רב יהודה אמר רב כל הגידין בשר די דין פון גידין איז אזוי ווי בשר דאס הייסט אזוי אזוי ווי אונז ווייסן צו עסן א קרבן פסח מוז איך זיך איינשרייבן איך וויל זיין א חלק פון דעם קרבן פסח וויאזוי קען איך זיך איינשרייבן מוז איך וויסן וויפיל פלייש איך האב וויפיל איז דא וויפיל קוואנטיטי האב איך דא צו עסן? איז זאגט דיר רב יהודה אמר רב גידין איז א חלק פון בשר מען קען עס אויכעט עסן, פאר דעם אז דו ווילסט יעצט איינרעכענען מענטשן וואס ווילן עסן מיין קרבן פסח רעכן איך אריין דעם גידין אויכעט, יעצט ווייס איך וויפיל פלייש איך האב צו געבן פאר מענטשן צו עסן. חוץ מגידי צוואר. אבער רב יהודה אמר רב זאגט איין גיד דאס איז נישט נכלל אין בשר. וואס איז דאס? די גיד פון די צוואר, פון די האלז. דארטן ס'איז צו הארט, ס'איז נישט א זאך וואס מען קען עסן, די איז נישט א זאך וואס מען קען איינרעכענען אזוי ווי בשר. איז זאגט די גמרא כ'על דיר פרעגען א קשיא, תנן האבן מיר געלערנט, העצמות, והגידים והנותר ישרפו בט ז, אונזערע משנה, האט מען געהאט דארטן די עצמות, די גידין, מיט די נותר, די בשר, דאס אלעס ישרפו דארף מען פארברענען אויף חול המועד. זאגט די גמרא הני גידין היכי דמי, וואס פאר סארט גידין רעדט די משנה? אילימא גידי בשר, אויב ווילסטו זאגן מ'רעדט דארטן פון גידין, פשוט, ס'אזוי ווי פלייש, אזוי ווי די רב יהודה אמר רב זאגט, גידין וואס מ'קען עסן, ס'האט א טעם, ס'איז געשמאק, אויב אזוי, ניכלינהו, ואי דאיתותר, היינו נותר. די משנה מוז מען נישט קומען זאגן גידין, ישרפו חל המועד מוז עס גיין פארברענען, ווייל אויב ס'איז אזוי ווי בשר, ס'איז א געשמאק צו עסן, באקומט עס א דין ווי בשר, מוזט עס טאקע עסן, האסט עס נישט געגעסן ווערט עס נותר אזוי ווי יעדע אנדערע שטיקל פלייש, סאו ס'איז גארנישט ספעציעל מיט די סארט גידין. עס קען נישט זיין אז די משנה זאגט מיר א גידין, נעם די גידין און גיי עס פארברענען. פארשטייט זיך, זיי זענען געשמאק צו עסן, ס'איז פלייש, אויב אזוי אוודאי מוז איך עס עסן, האב איך עס נישט געגעסן ווערט עס נותר מוז איך עס פארברענען. אלא פשיטא גידי צואר, נאר וואס, ווען די משנה דערמאנט מיר א ווארט פון גידין, מיינט עס די גידין פון די צואר, פון דעם האלז, איז אי אמרת בשלמא בשר נינהו אויב זאג איך אז באמת זענען זיי אזוי ווי בשר, דאס הייסט ס'ווערט נישט אנגערעכנט ווי א שטיקל האלז, אז דאס איז נישט א זאך בכלל וואס מ'קען נישט עסן און פשוט קענסטו אוועקווארפן, נאר וואס, ס'ווערט אנגערעכנט אזוי ווי בשר. פארשטיי איך, אמטו להכי בעי שריפה, זאגט מיר די משנה זאלסטו וויסן, באמת גידי צואר, ס'איז טאקע הארט, ס'איז טאקע נישט געשמאק צו עסן, אבער א דין פון בשר האט עס, זאלסטו וויסן דאס איז א זאך וואס דו מוזט גיין פארברענען, זאגט מיר די משנה א חידוש, זאלסטו וויסן, הגם קיינער עטס נישט עסן, ס'איז עומד לשריפה, מוז איך נעמען די גידין און איך מוז זיי נאכאלץ פארברענען, כאטש באמת קיינער עטס נישט וועלן עסן, ווייל באמת האט עס א דין אזוי ווי בשר. אלא אי אמרת לאו בשר נינהו, אבער אויב ס'איז אמת וואס דו רב הידא אמר רב האסט געזאגט אז בכלל דער פון די צואר איז לאו בשר נינהו, ס'איז פשוט ווי א שטיקל האלץ, ס'איז גארנישט, אויב אזוי למה לי שריפה, אז ס'איז א שטיקל האלץ, קענסטו עס פשוט אוועקווארפן, דארפסט בכלל נישט פארברענען. אלא מאי, פון דעם וואס די משנה זאגט מיר יא גידין, און די משנה מיינט דאך אוודאי נישט די נארמאלע גיד, ווייל די נארמאלע גיד פאלט אריין אין די נותר קעטעגארי, אלא מאי מיינט עס די גיד פונעם צואר. אויב אזוי זעהסטו דאך פון דא, פון די משנה קלאר אז גיד פון די צואר הייסט בשר. אין הכי נמי מען קען עס נישט עסן, פאר דעם זאגט די משנה טאקע ישרפו מיד, אויף חול המועד זאלסטו עס גלייך גיין פארברענען. אבער א שטיקל בשר, א דין פון א בשר האט עס יא. אמר רב חסדא זאגט רב חסדא ניין, לא נצרכא אלא לגיד הנשה, זאלסטו וויסן אזוי, ווען די משנה זאגט מיר גיד, רעדט מען נישט פון גידי צואר, גידי צואר איז גארנישט, ס'איז הארט, ס'איז נישט געשמאק, ס'איז גארנישט, ס'איז א שטיקל האלץ, קענסט עס נעמען, קענסט עס אריין ווארפן אין מיסט, פון נישט פון דעם רעדט די משנה. פון א נארמאלע גיד רעדט די משנה אויכעט נישט, ווייל דאס פאלט אריין די נותר חלק ווייל וואלסט עס געדארפט עסן, האסט נישט געגעסן, אויב אזוי מוזט עס פארברענען די קומענדיגע טאג. נאר וואס ווען די משנה זאגט מיר דעם ווארט גיד, רעדט מען פון די גיד הנשה, אזוי ווי ס'שטייט ביי יעקב אבינו, נאכדעם וואס ער האט זיך געקריגט מיטן מלאך, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, נאכדעם האט מען שוין מער נישט געמעגט עסן דעם גיד הנשה, און אויף דעם זאגט מיר די משנה, נעם דעם גיד הנשה, און זאלסט עס גיין פארברענען. איי, ס'איז דאך א זאך וואס מען קען בכלל נישט עסן, זאג איך דיר ואליבא דרבי הידא, מען גייט דא כשיטת רבי הידא, דתניא רבי הידא אומר רבי הידא האט געזאגט, אינו נוהג אלא באחת, והדעת מכרעת של ימין. די גיד וואס מען זעט דא אין געל, דאס איז בעצם דא מיט ביידע פיס, ס'גייט אריין אויפן רעכטע פיס און אויפן לינקע פיס. איז יעצט די שאלה איז, ווען די תורה האט גע'אסר'ט גיד הנשה, האט די תורה אלעס גע'אסר'ט, סיי די רעכטע און סיי די לינקע, אדער ניין נאר איינס פון זיי? איז זאגט דער רבי יהודה, רבי יהודה אומר אינו נוהג אלא באחת, והדעת מכרעת של ימין, ס'מסתבר, אזוי מיין איך צו זאגן, אז ס'איז דער פון די רעכטע, דאס איז דער איסור פון די תורה. אבער למעשה, וויבאלד איך בין נישט זיכער וועלכע ס'איז, אפשר איז די לינקע, אפשר איז די רעכטע וואס די תורה אסר'ט, אויף דעם זאגט מיר די משנה זאלסטו וויסן אזוי, דו האסט דא א גיד הנשה וואס דו קענסט נישט עסן ווייל איך ווייס נישט וועלכע איז אסור און וועלכע איז מותר, אבער איינער פון זיי איז מותר לכאורה, אויב איינער פון זיי איז מותר בעצם וואלסט עס געדארפט עסן, אויף דעם זאגט מיר די משנה והגיד נעם דעם גיד, היות איינס פון זיי קען איך נישט עסן, און איינס פון זיי מעגסטו יא עסן נאר איך ווייס נישט וועלכע איז וואס, זאלסטו וויסן ישרפו, נעם זיי און גיי זיי פארברענען, און דאס איז דער חידוש פון די משנה. לגבי צואר בין איך מסכים צו דיר, אזוי ווי רב יהודה אמר רב זאגט צואר איז גארנישט קענסט עס פשוט אוועקווארפן. ווען די משנה רעדט פון גיד רעדט מען פון א שפעציעלע גיד, רעדט מען פון דעם גיד הנשה וואס איך ווייס נישט וועלכע פון זיי איז מותר וועלכע פון זיי איז אסור, פאר דעם זאגט מיר די משנה די גיד איז אויך איינע פון די זאכן וואס דו דארפסט פארברענען, ווייל הגם בעצם וואלטסט עס געדארפט עסן, און איינס קענסטו נישט עסן, און וואלט איך געוואוסט קלאר וואלט איך די וואס איך קען נישט עסן אוועקגעווארפן, און די וואס איך קען עסן דארף איך עסן טאמער נישט ווערט עס נותר, נאר היות יעצט וואס איך ווייס קלאר אז ביידע פון זיי קען איך נישט עסן ווייל איך ווייס נישט וועלכע איז וואס, זאגט מיר די משנה זאלסטו וויסן, דעם גיד דאס דארפסטו פארברענען.

זאגט אזוי, אין חולין דף צ' עמוד ב' איז דא א מחלוקת אדער איז דא א שאלה, וואס מיינט רבי יהודה ווען ער זאגט הדעת מכרעת? מיינט ער צו זאגן הדעת מכרעת איך מיין דאס איז די מצב, איך מיין לכאורה די רעכטע איז אסור און די לינקע דאס איז מותר, אבער איך בין נישט זיכער, פאר דעם זאג איך ביידע זענען אסור, אדער ניין ער זאגט קלאר והדעת מכרעת, די הלכה איז אז די דעת תורה איז זאלסטו וויסן אז די רעכטע איז אסור און די לינקע איז מותר. דאס הייסט אין די גמרא אין חולין האבן א ספק ווען רבי יהודה זאגט זיינע ווערטער מיינט ער צו זאגן והדעת מכרעת כ'מיין אזוי אבער כ'בין נישט זעכער אדער ניין רבי יהודה זאגט והדעת מכרעת די רעכטע איז די אסור און די לינקע די מותר אבער פון די פשט וואס דו האסט מיר יעצט געזאגט קומט דאך אויס אז רבי יהודה זאגט איך בין נישט זעכער והדעת מכרעת מיינט מיין קלער איז צו זאגן די רעכטע איז די וואס איז אסור און די לינקע איז די וואס איז מותר אבער כ'בין נישט זעכער דארט האסטו א שאלה דא לכאורה איז משמע אז דאס איז געווען שיטת רבי יהודה. פאר דעם זאגט די גמרא ואלא תפשוט דספוקי מספקא ליה לרבי יהודה, פון דא קענסטו דיך פושט זיין אז ווען רבי יהודה האט געזאגט די ווערטער והדעת מכרעת האט ער עס געזאגט בלשון ספק, איך בין נישט זיכער. דאי מיפשט פשיטא ליה, ווייל אויב וואלט ער קלאר געזאגט מיט א שטארקייט יא די רעכטע דאס וואס איז אסור, די לינקע דאס וואס איז מותר, אויב אזוי קומט דאך אויס דההיא דהיתירא ניכליה, דער וואס איז מותר, די רעכטע, די לינקע, דער וואס איז מותר ניכליה דאס וואלסטו געדארפט עסן, ודאיסורא נשדייה, און די רעכטע וואס איז אסור, דארפסט פשוט אוועק ווארפן, למה לי שריפה? פעלט בכלל נישט אויס קיין שריפה. איז פאר דעם זאגט די גמרא ווייטער דיין תירוץ וואס דו ווילסט מיר זאגן, ווען די משנה רעדט פון גיד ווילסטו מיר זאגן גיד הנשה, זאג איך דיין גיד הנשה איז נישט קיין גוטן תירוץ, ווייל איך מוז צוקומען צו זאגן אז רבי יהודה'ס ווערטער והדעת מכרעת איז טאקע א ספק, און לכאורה די גמרא אין דף צדיק און אין חולין האבן מיר געהאט א שאלה איז רבי יהודה'ס ווערטער א ספק אדער איז א סטעיטמענט וואס ער זאגט. אז איך וויל נישט קיינער יעצט זאגן מכריע זיין שיטת רבי יהודה קומט אויס קענסט נישט לערנען די משנה מ'רעדט דארטן פון גיד הנשה. אויב אזוי בין איך ווייטער שטעק מיין ערשטע קשיא. לכאורה ווען די משנה זאגט מיר גיד, מיינט עס די גיד פון די צואר, בשלמא ס'איז בשר, פארשטיי איך, אקעי דו מוזט עס נעמען מוזט עס פארברענען, ווייל עס איז נישט א זאך וואס מען קען עסן, אדער נישט א זאך וואס איז געשמאק, וואס מענטשן ווילן עסן זאגט די משנה, פארברען עס. מה שאין כן אויב זאג איך ס'האט נישט קיין דין בשר, נאר ס'איז פשוט עץ בעלמא, אויב אזוי דארף נישט זיין די הלכה אז די גיד פון די צואר דארפסטו עס פארברענען, נאר וואס פשוט ווארף עס אוועק. אלא מאי, קומט מיר דאך צוריק די ראיה אקעגן רב יהודה אמר רב, אז וואס? אז די גיד פון די צואר הייסט יא בשר? אמר רב איקא בר חיננא, זאגט רב איקא בר חיננא, כגון שהוכרו ולבסוף נתערבו. ניין, איך זאג ווייטער מען רעדט דא פון די גיד הנשה. די משנה רעדט טאקע, זאלסטו וויסן, ווען איך רעד פון גיד מיין איך נישט יעדע גיד, און איך רעד נישט קיין ווארט פון די גיד פון די צואר, וואס דאס הייסט נישט קיין בשר דאס קענסטו פשוט אוועקווארפן. נאר וואס ווען איך רעד פון די גיד רעד איך ווייטער פון גיד הנשה. נאר וואס איז דא געשען? איך האב די רעכטע מיט די לינקע, לאמיר זאגן די רעכטע איז מותר, און די לינקע איז אסור. נאר יעצט האט זיך עס אויסגעמישט און איך ווייס נישט וועלכע איז פון די רעכטע וועלכע איז פון די לינקע. יעצט קומט אויס דו האסט א ספק אויף ביידע. אויף דעם זאגט די משנה והגיד, דעם דארפסטו ישרפו אויף חול המועד, וויבאלד דו ווייסט נישט. נישט אז רבי יהודה קומט זאגן אה, די הלכה איז אזוי ווי איין זאך, אז די רעכטע איז מותר און די לינקע איז אסור. באמת איך ווייס נישט וואס אמת שיטת רבי יהודה איז. אויב ווייס איך קלאר וואס ער האלט, אז ער זאגט קלאר כ'האב א ספק, אויב אזוי פיין שטימט זייער גוט אונזער משנה, אבער איך זאג אונזער משנה רעדט זיך אין א פאל אז ער האט נישט געוואוסט, עס האט זיך אויסגעמישט די צוויי, אז זיי האבן זיך אויסגעמישט, יעצט בין איך דא שטעקן געבליבן מיט צוויי גידים, א רעכטע מיט א לינקע, וואס קען זיין איינס איז מותר איינס איז אסור, אבער עס איז אויסגעמישט, מוז איך יעצט ביידע גיין פארברענען, און דאס איז וואס די משנה זאגט, ווען די משנה רעדט פון גיד, רעדט מען פון אזא סארט גיד וואס האט זיך אויסגעמישט. רב אשי אמר רב אשי זאגט לא נצרכא אלא לשמנו דגיד הנשה. רב אשי זאגט ווען די משנה רעדט פון גיד מיינט מען נישט דעם גיד אליינס. נאר וואס מען רעדט פון די שמנו, דעם פעטנס וואס ליגט ארום דעם. אזוי ווי מען זעהט דא. די פעט וואס ליגט ארום דעם דעם גיד, דאס האט די משנה אנגערופן גיד. הגם באמת מען מיינט נישט דעם גיד אליינס. דתניא, אזוי ווי אונז האבן געלערנט, שמנו מותר, וישראל קדושים הם ונוהגים בו איסור, איז אויף דעם זאגט מיר די משנה, זאלסטו וויסן, אז באמת, קען זיין מען מעג עס עסן, מדאורייתא מעג מען עס עסן, נאר וואס ישראל קדושים הם האט זיך געפירט אז די פעט וואס ליגט אויפן גיד האט מען אוועק געווארפן. איז ווען די משנה זאגט מיר גיד, מיינט די משנה נישט צו רעדן פון דעם גיד אליינס, ווייל דעם גיד אליינס אויף דעם איז נישטא וואס צו רעדן, נאר וואס מען רעדט פון די פעט וואס ליגט ארום דעם גיד, אויף דעם איז געווען די שאלה, און אויף דעם זאגט מיר די משנה, נעם דעם פעט און ווארף עס אוועק, ווייל ישראל קדושים הם ונוהגים בו איסור. רבינא געבט א דריטן תירוץ און ער זאגט רבינא אמר בחיצון וכדרב יהודה אמר שמואל, מען רעדט דא פון די חיצון, ס'איז דא צוויי גידין, אז מען קוקט אן די פיקטשער ריכטיג זעט מען ס'איז דא צוויי גידין, ס'איז דא די גיד החיצון, און ס'איז די גיד הפנימי. ער זאגט אזוי, רבינא אמר בחיצון, די קליינע גיד, די חיצון, ס'הייסט דער וואס קוקט אויף ארויס פון די בהמה, דער חלק, פון דעם רעדט די משנה, וכדרב יהודה אמר שמואל, דאמר רב יהודה אמר שמואל, ב' גידין הן, ס'איז דא צוויי גידין, פנימי, הסמוך לעצם אסור, די פנימי וואס איז די לענגערע, וואס דאס קוקט צו די אינעווייניג פון די בהמה, ס'הייסט איינס קוקט צו די אנדערע פוס, דאס איז אסור וחייבין עליו און אויף דעם ביסטו חייב, דאס מעגסטו בכלל נישט עסן דאס מוזטו פשוט אוועקווארפן, אבער חיצון די קלענערע, הסמוך לבשר אסור, דאס איז אסור צו עסן, אבער ואין חייבין עליו, אבער דו ביסט נישט חייב אויף דעם, פאר דעם זאגט אונז די משנה זאלסטו וויסן, אפילו דעם וואס דו באמת נישט חייבין עליו, די קליינע, די חיצון וואס דו ביסט נישט חייב אויף דעם, וואלטסטו קענען מיינען אפשר דארטן איז דא עפעס אנדערע הלכות, אויף דעם זאגט מיר די משנה, נעם דעם גיד, ווארף דאס צו, דאס דארפסטו אויך אוועקווארפן, נישט וואר נישט אוועקווארפן, פאר דאס מוזטו אויך פארברענען. איז ווען די משנה רעדט פון עפעס וואס מען דארף פארברענען, רעדט מען פון דעם גיד וואס מען דארף פארברענען. זאגט די גמרא ווייטער, חל ט"ז וכו', זאגט די גמרא אזוי, ס'איז געשטאנען אין די משנה, אז איך האב דא די נותר, איך האב דא די גידים, איך האב דא די אלע זאכן וואס איך מוז פארברענען, די שאלה איז ווען פארברענט מען עס. האט די משנה געזאגט, דארפסט עס פארברענען אויף חול המועד, די ערשטע טאג חול המועד. אויף דעם זאגט די משנה, וואס איז טאמער די ערשטע טאג חול המועד פאלט אויף שבת, אויב אזוי שטופסטו אפ אויף י"ז, אויף זונטאג, דאס הייסט אויף יום טוב אדער אויף שבת מעג איך נישט פארברענען דעם נותר, מעג איך נישט פארברענען דעם גידין, איך קען גארנישט טון דערמיט, שבת איז נישט מחלל, איז נישט מחלל, יום טוב איז נישט מחלל, דו מוזט עס מאכן אויף חול המועד. פרעגט די גמרא איין מינוט, ואמאי? פארוואס איז דאס אזוי? ניתי עשה וידחה לא תעשה, אונז האבן דאך אן עשה, די תורה זאגט אונז ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, דו מוזט גיין פארברענען, דו האסט א חיוב, דו האסט נותר, מוזט עס גיין פארברענען. איך האב אן עשה. יעצט די תורה זאגט אונז טאקע א לא תעשה, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וואס איז א לא תעשה? אבער לכאורה אונז ווייסן עשה דוחה לא תעשה און וואס זאגסטו מיר אז וואס איך מעג עס נישט פארברענען אויף יום טוב? לכאורה דא האב איך א קלארע פסוק, כ'האב א עשה די תורה זאגט מיר באש תשרפו אקעגן א לא תעשה פון כל מלאכת עבודה לא תעשו, אויב אזוי זאל איך זאגן אז עשה איז דוחה אז לא תעשה, וואס קען איך נישט גיין פארברענען אויפן ערשט טאג יום טוב? אמר חזקיה זאגט חזקיה וכן תני דבי חזקיה, אמר קרא די תורה זאגט אונז לא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרפו, די תורה זאגט אונז וואס די חיוב, וויאזוי דארפסטו עסן דעם קרבן פסח, ולא תותירו ממנו עד בוקר, לאז נישט איבער ביז עד בוקר ביז אינדערפרי, אבער והנותר ממנו עד בוקר באש תשרפו זאגט אזוי שאין תלמוד לומר עד בוקר, פארוואס מוז די תורה מיר צוויי מאל זאגן עד בוקר? וואס הייסט ולא תותירו ממנו עד בוקר? שפעטער נאך והנותר ממנו עד בוקר, וואס עפעס די דאפעלטע לשון דא עד בוקר? זאגט אזוי שאין תלמוד לומר עד בוקר, לכאורה די צווייטע עד בוקר פעלט נישט אויס, מה תלמוד לומר עד בוקר, פארוואס שטייט למעשה יא? זאגט ער אזוי ליתן בוקר שני לשרפתו, די תורה זאגט אונז קלאר, ס'האט נישט מיט עשה דוחה לא תעשה, די תורה זאגט דיר ווען דו דארפסט עס פארברענען, ווען דארפסטו עס פארברענען, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרפו, דאס הייסט דארף מען טייטשן די פסוק אזוי, ולא תותירו ממנו עד בוקר, דו גיי נישט איבערלאזן פון דיין קרבן פסח ביז אינדערפרי, אבער אויב והנותר ממנו, אויב דו האסט יא איבערגעלאזט, עד בוקר ביזן קומענדיגע טאג, באש תשרפו, זאגט אונז די תורה ערשט דעם קומענדיגע טאג, ערשט דעמאלס מעגסטו עס פארברענען. איז גיי מיר נישט פרעגן עשה דוחה לא תעשה, עס האט נישט מיט דעם, די תורה זאגט דיר ווען צו פארברענען, תורה זאגט דיר ביז אינדערפרי דארפסטו לאזן דיין פלייש נישט איבערגעלאזן, האסט יא איבערגעלאזט, באש תשרפו ווען, עד בוקר דעם קומענדיגע טאג. זאגט דיר די תורה קלאר דארפסט ווארטן א טאג, קען איך עס נישט מקריב זיין, קען איך עס נישט גיין פארברענען אויף יום טוב אליינס, נאר די תורה זאגט מיר א עקסטרא ווארט נאכאמאל עד בוקר צו זאגן איך שטופ דיך אפ מיט נאך פֿיר און צוואַנציק שעה, האסט איבערגעלאזט? פיין, אבער יעצט האסט א חיוב עד בוקר ווארט נאך פֿיר און צוואַנציק שעה און דעמאלטס באש תשרפו. אביי אמר אביי זאגט אמר קרא עולת שבת בשבתו, די תורה זאגט אונז עולת שבת בשבתו, ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביום טוב. אביי זאגט א פשוט'ן תירוץ, די תורה זאגט אונז עולת שבת בשבתו, אז דו האסט א עולה מוזטו עס ברענגען אויף עולה, אויף שבת אליינס, א עולה פון שבת מעגסטו יעצט ברענגען, אבער א עולה פון נעכטן מעגסטו נישט היינט ברענגען. איז קל וחומר אז איך האב דא פלייש וואס איז איבערגעבליבן פון חול, דאס הייסט איך האב דאך געברענגט דעם קרבן פסח ערב פסח, און ס'איז איבערגעבליבן יעצט, זאל איך עס מעגן מקריב זיין? זאל איך עס מעגן פארברענען אויף שבת אדער אויף יום טוב? אוודאי נישט! קוים די אייגענע יום טוב'דיגע אדער די אייגענע שבת קרבנות מעג איך ברענגען אויף שבת אדער אויף יום טוב, אבער גיין ברענגען א זאך פון פארדעם און יעצט פארברענען, דאס איז לכולי עלמא אסור. רבא אמר, רבא זאגט, אמר קרא, הוא לבדו יעשה לכם, זאגט ער די תורה זאגט אונז, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. זאגט ער אזוי, לכאורה די פסוק וואלט קענען שטיין, די תורה וויל זאגן דו מעגסט נאר מאכן זאכן וואס זענען צורך אוכל נפש, וואלט קענען שטיין, אך אשר יאכל לכל נפש יעשה לכם. וואס איז די הוא לבדו, די עקסטערע ווערטער הוא לבדו? זאגט אזוי, הוא, ווען די תורה זאגט מיט די ווארט הוא מיינט עס צו זאגן ולא מכשיריו, קענסט נישט מאכן זאכן כדי צו קענען מאכן אוכל, דאס הייסט, דו זאגסט אוכל נפש איז מותר, אבער זאכן צוצוגרייטן אוכל נפש, כ'וויל מאכן א מעסער, כ'וויל מאכן א שפוד, כ'וויל פאררעכטן מיין אויוון, יא, ווייל איך וויל שפעטער קענען גיין קאכן, זאגט די תורה ניין ניין ניין, הוא, נאר דאס אליינס, דעם קאכן, דעם באקן, עס צו, צוגרייטן דעם עסן אליינס, דאס מעגסטו מאכן, אבער נישט זאכן וואס זענען נאר אויף צוצוגרייטן דעם עסן. לבדו, ווען די תורה זאגט אונז לבדו, מיינט עס ולא מילה שלא בזמנו הבא מקל וחומר, אז א מילה וואלט געווען צו זאגן איך קען מאכן אפשר א קל וחומר, זאגן אז איך מעג דוחה זיין שבת און יום טוב, אדער יום טוב, זאגט ער ניין, נישט מילה מעג עס מאכן, ווייל וואס הגם בעצם כ'האב א קל וחומר ווי רש"י שמועסט אויס דעם קל וחומר, נאכאלץ מעג איך עס נישט, און די תורה זאגט מיר קלאר א זאך וואס דו קענסט אפשטופן אויפן קומענדיגן טאג, ווי למשל מילה, דאס איז נישט א זאך וואס איז דוחה את יום טוב, איז די זעלבע זאך דא, דו קענסט גיין פארברענען די אימורים אויפן קומענדיגן טאג, אזוי ווי מילה דארפסטו אפשטופן מיט נאך א טאג, דא האסטו דעם זעלבן חיוב מוזט עס אפשטופן מיט נאך א טאג. רב אשי אמר רב אשי געבט נאך א תירוץ און ער זאגט, די תורה זאגט אונז שבתון, אינעם פסוק שטייט לגבי, ס'הייסט אונז האבן מיר געהאט א שאלה לכאורה, לגבי יום טוב שטייט דאך באש, לגבי נותר שטייט באש תשרפו, עשה, האסט מיר געפרעגט אויך ס'איז דאך עשה קעגן לא תעשה, ווייל איך האב א כל מלאכת כל מלאכת עבודה לא תעשו איז דאך א לא תעשה, קומט דאך אויס כ'האב עשה קעגן א לא תעשה, זאגט ער פשוט, לגבי יום טוב שטייט צוויי מאל דעם ווארט שבתון, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, אך בחמשה עשר יום לחודש השביעי באספכם את תבואת הארץ, תחוגו חג ה' שבעת ימים, ביום הראשון שבתון, און ביום השמיני שבתון. זאגט ער דעם ווארט שבתון איז א ציווי, איז אן עשה, די תורה זאגט אונז שבתון דיום טוב עשה, די תורה זאגט אונז זאלסט וויסן, יעצט דארפסטו רוען,